האלט מען נאר דף ל' ז' און עמוד א', יעצט גיי נאר ליינען אנפאנג תורה כ"ד, און אזוי אריינציען ל' ז'. זאגט די תורה, זאגט די רבי אזוי, אמרי ליה, די סבי דבי אתונא האבן געפרעגט רבי יהושע בן חנניה, אמצעותא דעלמא היכא, וואו איז אינמיטן פון די וועלט? איז זקפה לאצבעתיה, האט ער אויפגעהויבן זיינע פינגערס אמר להו ער האט געזאגט פאר זיי הכא, דא אמרי ליה האבן די סבי דבי אתונא געפרעגט מי יימר ווער זאגט ער אז דא די מיטל פון די וועלט אמר האט ער געזאגט נו אייתו אשלי, לאמיר ברענגען א שטריק ומשחו, מ'זאל אנהייבן מעסטן און מ'וועט זען צו דא די מיטל פון די וועלט אדער נישט. סא לכאורה ווי ליגט די חכמה פון די קשיא און ווי ליגט די חכמה פון די תירוץ? יעצט זאל מען גיין אין תורה פון רעבן און נאכדעם וועל מען זעהן צוריק קומען צו די סבי דבי אתונא. אות א', דע, זאלסט וויסן שיש אור ס'דא א ליכטיגקייט שהוא למעלה מנפשין ורוחין ונשמתין יעדע איינער ווייסט אז ס'דא א זאך ווי נפש, רוח און נשמה. נפש איז די נפש הבהמי, רוח איז שוין מער די הארץ, די נשמה איז מער ש הנשמה שבמוחי, איז דא א אור וואס איז העכער ווי די נפש רוח און נשמה, והוא אור אין סוף, דאס איז די אור אין סוף וואס מען הייבט נישט אן צו וויסן וואס טוט זיך דארטן, ואף על פי כאטשיג שאין השכל משיג אותו, די שכל קען עס נישט משיג זיין, אף על פי כן מיט דעם אלעמען רדיפה דמחשבה למרדף אבתריה. די מחשבה יאגט נאך ווייל ער וויל עס משיג זיין, ועל ידי הרדיפה דורך דעם וואס ער נאך יאגט עס נאך, אז השכל משיג אותו, איז דער שכל עס משיג בבחינת מטי ולא מטי, בבחינה פון מטי ולא מטי. עס איז זייער שווער עס מסביר צו זיין, על פי משל קען מען עס אביסל פארשטיין, ווען א מענטש, האט א פראבלעם און ער פארשטייט עס, אדער מיט זיין נפש, א רוח, א נשמה, איז דאך גוט, קען ער דאך מסביר זיין פארוואס עס איז גוט די פראבלעם, אבער אויב עס איז העכער דעם, ס'איז נישט דא קיין פלאץ אין זיין נפש און רוח און נשמה מסביר צו זיין אז די פראבלעם זאל זיין א גוטע זאך, און ער קען עס נישט מסביר זיין, וואס טוט ער? דורך דעם וואס ער יאגט נאך, און ער זאגט א גאנצע צייט איך ווייס נישט, איך ווייס וואס די אייבערשטער טוט איז לטובה, דורך דעם איז ער זוכה אנצוקומען צו א פלאץ פון זיין צופרידן מיט די פראבלעם אויך. ער טאקע מיט אלס שכליות קען ער עס נישט פארשטיין ווייל ס'העכער זיין השגה, אבער אלס נאכלויפן און וויסן א גאנצן צייט אז וואס די אייבערשטער טוט איז גוט האט ער עס גענומען, האט ער עס געכאפט, דאס מיינט מטי ולא מטי, ער. האט עס געכאפט ווייל ער ווייסט אייביג ס'איז א גוטע, אבער לעומתו האט נישט די כלים אונז עס מסביר צו זיין פארוואס טאקע ס'איז גוט. אזא מין בחינה רעדט מען דא. כי באמת ווייל באמת אי אפשר להשיג אותו און מ'קען עס נישט משיג זיין, כי למעלה מנפש רוח נשמה, ס'איז העכער פון נפש רוח נשמה, קען איך עס נישט משיג זיין, נאכדעם וואס איך יאג עס נאך צו וויסן, דורכדעם בין איך זוכה.

הגם כ'האב נישט ליב ארויסצוקאלערן אבער אביסל פשט מ'זאל וויסן וואס טוט זיך דא. דער אייבערשטער וויל אונז זאל מען טון מצוות בשמחה, אן קיין שום חכמות. און דאס איז די בעסטע זאך פאר א מענטש, כי על ידי שמחת המצוה, דורך דעם וואס א מענטש טוט א מצוה בשמחה, נשלם הקדושה ווערט נשלם די קדושה. די מעלה החיות והקדושה שבקליפות, ס'מעלה די חיות און די קדושה פון די קליפות.

דאס איז מותרות, ס'איז טייטש אין אנדערע ווערטער ווען א מענטש זוכט איבעריגס, חכמות, זאכן וואס פעלט נישט אויס, ער טוט נישט נאר למעשה בשמחה, ער טוט תמימות'דיגערהייט אזויווי די אייבערשטער האט געהייסן, איז דאס איז קליפות, והם בחינת עצבות, דא ווערט א מענטש בעצבות, ווען א מענטש פארט אריין אין די פלאץ וואס ער טוט נישט למעשה בשמחה זאכן, נאר ס'איז דא זאכן פון מחשבות, און מחשבות דארטן קען קענען די קליפות אריינקומען יא גוט געטון, נישט גוט געטון, בבחינת אזוי די בחינה שטייט אין פסוק בכל עצב, ווי דו זעסט ס'דא עצבות, יהיה מותר, דארטן איז אריינגעגאנגען א פלאץ וואס ער פארלאנגט פון זיך מער ווי מ'האט געהייסן, ער גייט אריין ארויס פון ער גייט אריין חכמות און ער איז ארויס פון תמימות, והיא תוקפא דדינא, דאס מיינט די שטארקייט פון א דין. ס'איז דא אמאל א דין, יא, מ'האט געהייסן עפעס טון, איך פאלג בשמחה וואס מ'האט געהייסן, איז א מחיה. אבער אויב נעם איך עס אן מיט חכמות אלס א שטרענגקייט פון א זאך ווייל איך וויל האבן מער, איז דאס דאס דאס די שטארקייט פון א דין, בבחינת ויתעצב אל לבו. ווי א בחינה פון ס'איז דא א זאך ווי עצבות אין הארץ, דאס ברענגט ארויס אל לבו, זעט מען אז די עצבות ליגט אין הארץ. ועיקר השמחה היא בלב, שמחה איז אין הארץ. כמו שכתוב וואס שטייט בפסוק נתתה שמחה בלבי, האסט געגעבן שמחה אין מיין הארץ. יעצט גייט די רבי ווייטער וגלות השכינה, די גאנצע גלות השכינה וואס מען רעדט יעצט דא די אידן אין מצרים און אייביג ווען אידן זענען אין גלות שבחינת לב וואס דאס איז די בחינה פון לב דאס איז ווייל די גאנצע עצבות ליגט אין לב שהיא שמחתן של ישראל וואס די שמחה פון די פון די אידן איז נישט דא ווען ס'וואלט געווען וואלט געווען א מחיה. און אויב נישט איז ווערט א הארץ בעצבות, אזוי ווי עיקר גלותה די עיקר גלות איז כשהעצבות ווען די עצבות שהיא הקליפות ווען די קליפות גוברים עליה זענען גובר און זענען יונק בבחינת ויתעצב אל ליבו, די קליפות די עצבות שטארקן זיך אויף די מענטש, וזהו, כשיצאו ישראל מן הגלות, די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון די גלות, כשיצאו ישראל מן הגלות די אידן וועלן ארויס גיין פון גלות כתיב ס'שטייט כי בשמחה תצאו מיט בשמחה וועט מען ארויס גיין סאו וויאזוי ווערט מען בשמחה ווען א מענטש טוט א זאך פשטות'דיג אזוי ווי מען האט געהייסן מיט שמחה ער קישט די מזוזה מיט שמחה ער טוט אן טלית און תפילין מיט שמחה די רגע וואס ער גייט אריין אין מותרות גייט ער אריין אין א עצבות און די הארץ ווערט צובראכן. און מען וויל זען וועגן דעם שעל ידי הקטורת דורך דעם וואס מען מוז ברענגן קטורת מעלין מהקליפות חיותן ברענגט מען ארויף די פון די קליפות זייער חיות אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק קטורת ישמח לב ס'מאכט פרייליך די הארץ לפי ענינינו וויל איך ארויסברענגען ביי קטורת זעט מען זייער אינטערעסאנטע זאכן כ'האב געקענט נעמען חלבנה. און עס מעלה זיין. פארוואס? ווייל די שמחה פון די מצוה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן זאלסט טון, צו איך פארשטיי יא צו פארשטיי נישט, אפילו עס האט נישט קיין גוטע שמעק, איך האב עס געטון, אבער האב איך מקיים געווען די מצוה. די זעלבע זאך ביי קטורת איז דא א זאך ווי הלכה, אז ס'דא א זאך במתכנתה, ס'מוז זיין פונקטליכע מאס, אויב מאך איך אביסל מער, אביסל ווייניגער, כרת. נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס מ'זעט ביי קטורת, וואס די אנ"ש פלעגן זיין ביזי מיט דעם, וואס ס'שטייט אזוי,

און אזוי איז ער מעלה אלע גוטע זאכן ביי די קליפות און די קליפות, וזה בחינת און דאס איז בבחינת מלכות דעשייה, מלכות דעשייה, אונז ווייסט מען אז ס'איז דא פיר וועלטן, אבי"ע, די העכסטע וועלט איז אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, די נידריגסטע איז די עולם העשייה, וואס אונז האמער מ'דארף טון, און די נידריגסטע מדריגה פון די נידריגסטע וועלט, דאס מיינט די נידריגסטע מדריגה פון עולם עשיה, דאס איז מלכות, ממליך זיין דעם אייבערשטן, דאס איז עס, נישט ווייל איך ווייס, נישט ווייל איך האב חכמות, פשוט די אייבערשטער איז מיין קעניג, לית מגרמיה כלום, איך ווייס נישט גארנישט, איך ווייס נאר איך פאלג וואס די אייבערשטער האט געהייסן, מיט שמחה, און פון דארטן הייבט מען אן צו וואקסן, ווילאנג מען קען אנקומען צו אזא הויכע מדריגה ווי מען קומט אן צו מטי ולא מטי, וואס ממש דארטן איז מען ביי אור אין סוף. יעצט אות גימל, כשאדם עושה איזה מצוה, ווען א מענטש טוט א מצוה בשמחה, ווי מ'האט גערעדט ביז יעצט, יש כח במצוה, איז דא א כח אין די מצוה, לילך לעורר כל העולמות, מען רעדט דאך דא פון די נידריגסטע מדריגה, פון די נידריגסטע מדריגה קען מעורר זיין אלע עולמות, לעבודת השם יתברך צו דינען דעם אייבערשטן, בבחינת אין די בחינה, בנערינו ובזקנינו נלך, בצאננו ובבקרנו נלך, און משה רבינו זאגט פאר פרעה, און ווען אונז גייען מיר טון מצוות, גיי מיר נעמען אלע מדריגות, סיי די יונגע, די אלטע, די שאף, די רינדער, אלעס, יעדע זאך וואס באלאנגט פאר א איד, אלעס וועט מען מעלה זיין צום אייבערשטן. יעצט דארף מען אויך וויסן דאך סתם א א קלייניקייט ארויסברענגען, אז אונז דארפן וויסן אז טאמער מען טוט א מצוה, ס'איז נישט פלעין געטון די מצוה, דו האסט וואס צו זיין פרייליך, ווייל ווען דו טאטשסט אן א מצוה, אפילו תמימות'דיגערהייט, אן קיין גרויסע חכמות, דאס איז פלעין ווייל די אייבערשטער האט געהייסן מיט שמחה טאטשט עס אלע עולמות. וזה בחינת מלכות, דאס מיינט מלכות, די נידריגסטע מדריגה פון עולם העשיה, מלביש דאס טוט אנטוהן די נצח הוד יסוד, דאס טוט אן די נצח הוד יסוד, שהם כלי הליכה, דאס איז די כלי הליכה, ווייל ס'ווערט אנגערופן די רעכטע פיס ווערט אנגערופן נצח, די לינקע פיס הייסט הוד, און יסוד איז דאס יסוד, די אות ברית קודש. במילא דאס אז א מענטש טוט מצוות תמימות ופשיטות הייבט מען אן צו וואקן, צו גיין, ווייל ס'צינדט אן די מענטש צו גיין ווייטער, וזה בחינת, און דאס איז די בחינה תורת אלוקיו בליבו, איינער וואס האט די תורה פונעם אייבערשטן אין זיין הארץ, אונז האבן דאך געשמועסט. הארץ מיינט דאך שמחה, וואס ליגט אין די הארץ פון א מענטש, לא תמעד אשוריו. דעמאלטס וועט זיך ער וועט זיך נישט אויסגליטשן, זיינע פיסטריט וועלן זיך נישט אויסגליטשן, דאס מיינט ער וועט אנהייבן גיין, די ת תמימות און פשיטות'דיג, און דעמאלטס וועט ער אנהייבן גיין. שהיא הולכת דאס גייט לעורר אויפצואוועקן אלע עולמות, וזה בחינת און דאס איז די בחינה הליכות קלי מלכי בקודש, דאס טייטש כשמעלה מלכות, ווען מען ברענגט ארויף די מלכות, וואס דאס איז קלי, יא? מלכי. מיין קעניג, דאס איז מלכות, מען ברענגט עס אריין לתוך הקדושה אין די אין די קדושה אריין, דאס מיינט איך טו פלעין פשוט מצוות מיט שמחה, און מלבשת טוט עס אנקליידן את הליכות אלי את נצח הוד יסוד, די נצח הוד יסוד וואס דאס איז די פיס מיט די אות ברית קודש, לילך צו גיין און לעורר און צו עורר זיין כל הדברים אלע זאכן אלע עולמות, לעבודת השם יתברך צו דינען דעם אייבערשטן. אות ד', ועל ידי התעוררות, היינו על ידי הליכה, יעצט ווען מ'האלט שוין ביי די מצב וואו ס'גייט שוין, עבודת השם רוקט זיך שוין, נמשך ווערט נמשך ברכה לכל העולמות, עס קומט אראפ א ברכה פאר אלע עולמות, השפעות טובות, וזה בחינת און דאס איז די בחינה וואס ווערט געברענגט אז נצח הוד יסוד, דער נצח הוד יסוד, דאס מיינט די כלי הליכה, יא, איז מלבישים טוהן אנטוהן את. חסד גבורה תפארת, טוט אן די חסד גבורה און תפארת, וואס איז חסד גבורה און תפארת? דאס איז שהם הידיים, דאס איז די צוויי הענט, די רעכטע הענט איז די חסד, די לינקע האנט איז די גבורה, און נאכדעם די גוף ווערט אנגערופן תפארת, שמשם כל הברכות, פון דעם קומט ארויס אלע ברכות. וזה בחינת, און דאס מיינט די בחינה, ויברך השם אותי לרגלי, ווייל איך האב שוין אנגעהויבן צו גיין אין עבודת השם, קומט אראפ אלע השפעות טובות, אלע ברכות קומט אראפ, וואס דאס די ברכות וועט אנגערופן ווערן נמצא קומט אויס שעולים הרגלים די רגלען גייען ארויף די נצח הוד יסוד גייט ארויף בבחינת ידיים און אין בחינת ידיים וואס דאס ווערט אנגערופן בבחינת דאס מיינט א ברכה בבחינת אזוי ווי די בחינה ותלך יד פון די הליכה קומט מען צו די יד בני ישראל הלוך וקשה געגאנגען און געווארן שטארקער ועיקר הברכות מידיים יעצט ברענגט ער א ראיה די עיקר ברכות ליגט ביי ידיים. בבחינת וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם, זעט מען ער האט אויפגעהויבן די הענט און אזוי האט ער זיי געבענטשט, זעט מען די ברכות ליגט ביי ידי אהרן, סא דארטן ליגט אלע השפעות, און אהרן הכהן ווען ער געבט די ברכות איז דאך משפיע אויף אלע גוטע זאכן, וכמו שכתוב ווי שטייט אויך ווען יעקב האט געבענטשט יוסף שטייט מידי אביר יעקב משם רועה אבן ישראל, פון ווי האט יעקב גענומען די כוחות צו בענטשן יוסף? פון די ידיים, פון די בחינת ידיים, יעצט. אות ה'. דא גייט מען אביסל אריינברענגען דריי נקודות וואס די ברכות ברענגט צו, און מ'טוט עס מוזן אויסרעדן, ס'איז דא אזא זאך ווי די ברכה איז שכל, א ברכה קומט נאר מיט שכל, איז דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן ברכת השכל, די ברכה פון שכל, און נאכדעם פארשטייט זיך א גאנצע צייט מוז מען האבן די ווארט פון אמונה, און די דריטע זאך וואס מען דארף האבן איז מיישב ומסדר, מען וועט אלעס יעדע זאך מסביר זיין, ועיקר הברכה שנשפעין מידיים, די עיקר ברכה וואס ווערט נשפע מידיים מיינט שכל, די ברכה איז קומט פון שכל, וכשבאים למטה, ווען ס'קומט אונטן די די השפעות טובות קומען אראפ אונטן אויף די וועלט, נעשה כל אחד ואחד כפי רצונו. ווערט די השפעה געמאכט לויט יעדעם איינעם לויט זיין רצון. זאגט דער רבי א טייטש כמו שכתוב שטייט אין פסוק פותח את ידך, אייבערשטער עפענט אויף זיין האנט ומשביע און ער מאכט זאט אבער לכל חי רצון לויט די רצונות פון יעדע מענטש. ובכן, קומט אויס אזוי, מי שבעל נפש, ווער ס'האט.

צו בעטן קלוגע זאכן איז ער זוכה צו גוטע גוטע גרויסע השגות. ווייל די פותח איז דאך משביע לכל-חי רצון לויט די רצון פונעם מענטש, בבחינת שכל את ידיו. ס'איז ידיו האט מען געשמועסט וואס מיינט די ברכות, מען דארף נוצן שכל ווען מען קומט ס'קומט אראפ ברכות מן השמים, בבחינת מקדש השם, מקדש, די בית המקדש מיינט דאך שכל. די בית המקדש דארף האבן דעת, יא? איז השם כוננו ידיך וואס די אייבערשטער האט אנגעגרייט. און די אייבערשטער האט עס אנגעגרייט, נאר דו דארפסט האבן דעת צו וויסן וויאזוי עס צו נעמען, יא, וויאזוי עס צו בעטן און וויאזוי עס צו נעמען. זה בחינת, דאס איז די בחינה פון חסד גבורה תפארת. די ברכות וואס איז דא ביי חסד גבורה תפארת ביי די רעכטע האנט, די לינקע האנט און די גוף, שמלבישין חכמה בינה דעת, מען דארף האבן אסאך חכמה און דעת צו וויסן וואס מען רעדט. אבער אז וו. וצריך להמשיך אמונה לתוך ברכת השכל, צו די שכל דארף מען אריינלייגן ברכת השכל, צו אמונה, אמונה, כי אין לסמוך על השכל בעצמו כידוע, סתם דו ווילסט עפעס, דאס וואס דו ווילסט איז א גוטע זאך, יעצט דארפסטו האבן אמונה צו דעם, סאו צו די ברכה לייגט מען צו פונקט נאך ברכת השכל, יעצט לייגט מען צו צו דעם אמונה כידוע, וזה בחינת איש אמונות רב ברכות, דער מענטש וואס האט אמונה, ער איז אויף די גוטע פלאץ. ער גלייבט אין דעם אייבערשטן דעמאלטס האט ער אסאך ברכות, בבחינת וזה בחינת ויהי ידיו אמונה, ידיו די ברכות, דארף עס צוקומען צו דעם אמונה, ס'איז טאקע דא ברכת השכל, אבער ס'דארף צוקומען צו דעם נאך אמונה, וזה בחינת וקמה, און ס'איז אויפגעשטאנען בידך ממלכת ישראל, וואס מיינט דאס? היינו שימשיך אמונה, ער דארף אריינברענגען אמונה לתוך ברכת הידיים, כדי די ווילן זאל זיין א ריכטיגער ווילן וואס מ'דארף האבן. וזה בחינת ובניתי לו איך האב געבויט צו אים בית נאמן א באגלייבטע הויז וזה בחינת אמונתך בקהל קדושים אמונתך דיין אמונה בקהל קדושים איז קודש זה בחינת מוחין יא די די די הייליג הייליג ווערט אנגערופן די בחינה פון די מח אזוי ווי די ווערט אנגערופן די דעת ממילא קומט אויס אזוי מען דארף נעמען מען דארף אויפבויען אמונה אין די מח וואס די מח האבן געזאגט דאס איז ברכת השכל. וזה בחינת, דאס איז די בחינה, מלכות די יצירה, נעשה ממנה חכמה בינה דעת די עשייה. מען דארף פארשטיין אז, יעצט האבן מיר דאך גערעדט דא, אז מען האט אנגעהויבן ביי מלכות די עשייה, פון די נידריגסטע פלאץ, עשייה איז די נידריגסטע וועלט, און די נידריגסטע פלאץ פון עשייה איז מלכות, פון מלכות איז מען ארויפגעגאנגען צו נצח הוד, נצח הוד איז מען ארויפגעגאנגען צו חסד וגבורה, חסד וגבורה איז ארויפגעגאנגען. צו חכמה בינה דעת, און ווען מען האלט שוין ביי חכמה בינה דעת קומסטו שוין אן צו די נעקסטע לעוועל פון עולם היצירה, יעצט עולם עולם היצירה וואס דארטן איז די מלכות פון יצירה, די נידריגסטע מדריגה פון יצירה, דאס איז די חכמה בינה דעת פון עשייה.

אז שם אקיה איז כתר, במילא איז די אייבערשטער וועט זיין מיט דיר און ער וועט דיך בענטשן, סא די שם אקיה וועט זיין מיט דיר און ער וועט דיך בענטשן, און ווי אזוי גייט דאס? דאס גייט דורך דעם וואס א מענטש איז זוכה זיך מסדר צו זיין און זיך מיישב זיין די שכל, דעמאלטס קומט ער אן צו כתר, פארוואס? ווייל כתר איז לשון המתנה, כתר מיינט ווארטן, כמו שכתוב אזוי ווי שטייט אין פסוק, כתר לי זעיר ווארט מיר צו אביסל. כששואלים את האדם איזה שכל, ווען מ'פרעגט א מענטש עפעס א שכל'דיגע זאך, אומר זאגט ער המתן ווארט עד שאתיישב, ווילאנג כ'וועל מיך מיישב זיין דארף מען ישוב הדעת. סאו האט מען דא געהאט דריי זאכן, איין זאך איז געווען ברכת השכל, וואס דאס איז חכמה בינה דעת, די צווייטע זאך איז געווען מ'דארף האבן אמונה, און נאכדעם קומט מען אן צו א חלק וואס ווערט אנגערופן מ'דארף זיך מסדר זיין און מיישב זיין די שכל, די שכל זאל נישט פליען צו ווייט. אבער מען דארף נאך אלץ צוקומען צו די אמונה, ס'טייטש איך גיי צו ברכת השכל, אמונה, מסדר און מיישב און צוריק צו אמונה, וגם שם, און דארטן ביי אפילו ביי די כתר ביי די מסדר און מיישב, יא, דארטן צריך אמונה דארף איך האבן ווייטער אמונה, בבחינת אומן מופלא, דארטן דארף איך האבן א מורא'דיגע אומן, אויפציער. יא, און אומן איז א לשון פון אמונה, דארט מוז דאך ווייטער אנגיין ווייטער אמונה, וזה בחינת, און דאס איז די בחינה שמפנימיות, פון דעם פנימיות פון חסד גבורה תפארת, ווייל איך האב עס געזאגט, איך האב עס אנגערופן די דקות ברכאן, יא, די דקות פון די ברכות, פון די ברכות השכל, יא, דאס איז די פנימיות, דאס איז מלכות דיצירה, דאס איז מלכות, נעשה כתר דעשיה ווערט געמאכט די כתר דעשיה.

און לויפט נאך צו משיג זיין אור אין סוף. אבער והכתר מעכב את השכל, דער כתר זאגט א רגע, מאך עס ווארט ביז קודם, כדי ליישב את השכל, די שכל זאל זיין מיושב, סאו ועל ידי הרדיפה והמעכב, דורכדעם איז דא א זאך וואס מענטש יאגט ער וויל גיין העכער, און דער מעכב האלט זיך צוריק ער איז זיך מיישב, אזי מכה המוחין, קלאפט די מוחין בהמיישב והמסדר, און קלאפט אריין די מוחין אינעם מיישב ומסדר, ס'האט שוין אויפגעהויבן צו וויינען א גאנצע צייט ביי עס ווארט, איך וויל טאקע איך וויל זיך מיישב און מסדר אבער איך וויל אנקומען העכער און דורכדעם ונעשה היכלין לאור אין סוף אזוי ווערט די היכל פון איין סוף וואס אונז האבן געזאגט וואס דאס קען מען אויך זוכה זיין במטי ולא מטי איך טאטש עס אן איך טאטש עס נישט אן און איין זייט וויל איך און איין זייט קום איך נישט אן און איין זייט יאג איך נאך און דעם און אן אנדערע זייט זאגט מען ניין ניין ניין דו קענסט נאכנישט סאו בקיצור און אזוי קומט מען אן צו די הויכע מדריגות. אבער מען דארף געדענקען אז אלעס האט זיך אנגעהויבן פון טון א מצוה בתמימות ושמחה. יעצט ואף על פי כן כאטשיג איך האב שיין שיין שיין מסביר געווען די גאנצע מאכט, די גאנצע זאך, לא ידיע איז נישט באוואוסט, לא אתידע ס'איז נישט באקאנט, דאס איז א מורא'דיגע, די מטי ולא מטי קען מען נישט משיג זיין. מען קען שיין זאגן וואס געשעהט אבער עס איז זייער שווער משיג זיין כמובא בזוהר פרשת נח אזוי שטייט אין זוהר פרשת נח ומגו האי פריסא ברדיפה דהאי מחשבה מטי ולא מטי ער זאגט די זוהר הקדוש אין די פירהאנג רופט ער עס יא וואס דאס איז די רדיפה פון די מחשבה וואס מען וויל אנקומען העכער מען קען נישט אנקומען. והאי פריסה און דער פריסה זה המסדר והמיישב, איז דא א פריסה וואס איז א מסדר און א מיישב שהוא בחינת כתר, ווייל ס'איז דא ביידע בחינות ס'איז דא א רדיפה וואס מ'יאגט נאך נאך דעם, און ס'איז דא א מסדר און מיישב די שהוא בחינת כתר, שהוא פרוס, וואס דאס איז אויסגעשפרייט בין הנאצלים צווישן די מענטשן וואס זענען באשאפן געווארן לבין המאציל דאס איז נאר די אייבערשטער, און דורך דעם וואס איז דא די רדיפה מיט די מסדר און מיישב, ואתעבידו תשעה היכלין ווערט געמאכט די נײַן היכלין, דלאו אינון נהורין, ס'איז נישט לעכטיג אין די נפש, ולא רוחין עס ליגט נישט אין די רוח, ולא נשמתין און נישט אין די נשמה, ולית מאן דקיימא בהו ס'איז נישט דא איינער וואס קען בלייבן שטיין מיט דעם, ולא מתדבקין מ'קען זיך נישט קאנעקטן צו דעם, ולא מתידעין מ'קען נישט ווערן באקאנט מיט דעם, און ודע, און זאלסט וויסן דאס איז עס, שזה תכלית הידיעה, דאס איז די תכלית הידיעה, כי תכלית הידיעה דלא ידע, וואס איז די תכלית הידיעה אז מ'זאל נישט וויסן. סאו קודם ווייס איך כאטש וואס איך ווייס נישט, איך ווייס כאטש אז איך וויל עפעס א זאך געוואר ווערן און מען זאגט מיר איך דארף מיך מיישב זיין. וזה בחינת און דאס איז די בחינה והשביע מען ווערט זאט בצחצחות מיט די פינקען נפשך פון דיין נפש כי אורות אלו ווייל די אורות הם צחצחות אזוי ווי אזעלכע פינקען שהם למעלה מהספירות העכער אלע ספירות. אשרי, וואויל איז אזא מענטש מי שזוכה שירדוף מחשבתו להשיג השגות אלו, ער יאגט נאך, האט אזא בענקשאפט צו זוכה זיין צו די השגות, אף על פי כאטשיג שאין יכולת ביד השכל להשיג אותם, מען קען עס נישט משיג זיין, כי לא מתדבקין ולא מיודעין, עס איז נישט, ער קען זיך נישט באהעפטן, עס איז נישט באקאנט, אבער ער לויפט נאך. סאו, לאמיר צוריקגיין צום פריער געשמועסטע, די זעלבע זאך איז דא ביי א מענטש אויך. א מענטש. ער ווייסט אז די אייבערשטער איז גוט, ער קען עס נישט אייביג משיג זיין, אבער דורך דעם וואויל איז דער מענטש וואס וויל נאכלויפן די מחשבה אז אלעס איז גוט. יעצט וזה בחינת. אה, ותשעה היכלין אלו, די ניין היכלין וואס איז דאס? נעשין איז זיי געמאכט על ידי הבטישה דורך די קלאפן שמבטשין וואס מען קלאפט המוחין דער מוח בכתר אינעם כתר בשעת רדיפה בשעת ער לויפט נאך ער וויל אנקומען צו א פלאץ איז קנאקט ער אז ער וויל אנקומען ערגעץ ער וויל עס פארשטיין והמוחין הם תלת און דער מוח איז דריי. ווייל א מח איז צוזאמגעשטעלט פון חכמה בינה דעת. וכל אחד כלול מתלת, יעדע דריי האט דריי, למשל חכמה איז צוזאמגעשטעלט מיט חכמה חכמה, און בינה בין און חכמה בינה, חכמה דעת, אזוי ווי כי נכללין, ווייל אלעס ווערט נכלל איינס בשעת רדיפה, בשעת מען יאגט נאך, מען ווייסט נאך נישט וואס מען יאגט נאך, און שטעלט זיך עס אייביג אויס איינס מיטן אנדערן, ושלש פעמים שלש, דריי מאל דריי, הם תשעה דאס איז ניין, זייער טייטש א חלום פון דעם ווערט געמאכט דער ענין החלום, דאס איז א פלאץ פאר די מח ווי די מח קען זיין דארט און זוכה זיין צו עפעס טאטשן די אור אין סוף. אות ט'. לאמיר זיך אביסל אנטשולדיגן ס'הייבט אן צו זיין ווערן אביסל לאנג סאו לאמיר דא סטאפן און נאכדעם וועלן מיר גיין ווייטער דא פון ל"ז עמוד א' איז דער ענין, און אז מיר גייען טרייען ארויף צו רוקן אויף די נעקסטע עמוד. זאל מען זוכה זיין.